ברוך השם, מסכת ביעא דף למד ו, עמוד א', די אכצנטע שורה פון אויבן. אין דער משנה האבן מיר געלערנט ומכסין את הפירות. אויב ס'איז דא פירות אין שטוב און עס רעגנט אריין, מעג ער צודעקן די פירות. אמר עולא, האט עולא געזאגט, ואפילו אווירא דלבני, אפילו עס ליגן ציגל, וואס די ציגל זענען באשטימט אויף צו בויען, און עס טוט אויף זיי רעגענען, ער האט מורא אז די ציגל זאלן נישט ווערן צעגאנגען, מעג ער טראגן כלים צוצודעקן. די ציגל. איך זאג נישט ווייל די ציגל זענען מוקצה טאר איך נישט נעמען צוליב זיי קיין כלי, זאג איך נישט אזוי. רבי יצחק אמר, רבי יצחק זאגט, וועלכע זאך מעג איך צודעקן? נאר פירות הראויין, דווקא אזעלכע פירות וואס איך מעג זיי מטלטל זיין, מעג איך נעמען א כלי זיי צוצודעקן, אבער א זאך וואס די זאך טאר איך נישט מטלטל זיין, טאר איך נישט נעמען קיין כלי צוליב דעם אויך. ואזדא ר' יצחק לטעמיה, ר' יצחק גייט צו זיין טעם. דאמר ר' יצחק, ר' יצחק האט געזאגט, אין כלי ניטל, שבת קען איך נישט נעמען קיין כלי, וואס די כלי נישט קיין מוקצה, א היתר'דיגע כלי קען איך נישט נעמען, אלא לדבר הניטל בשבת. נאר צוליב דעם צורך פון א זאך וואס די זאך איז נישט קיין מוקצה, איז אויב אווירא דלבני אז דאס איז מוקצה, טאר איך נישט צוליב זיי מטלטל זיין קיין כלי. זאגט די גמרא תנן, האבן מיר געלערנט, כ'וועל דיר פרעגן א קשיא, האבן מיר געלערנט, מכסין את הפירות, מ'דעקט צו די פירות בכלים. ווייזט דאך אויס פון דער משנה פירות אין, נאר פירות קען מען צודעקן, אווירא דלבני לא, א זאך וואס איז מוקצה טאר מען נישט צודעקן, איז דאך א קשיא אויף עולא'ן וואס עולא האט געזאגט, אפילו ציגל מעג מען אויך צודעקן, ענטפערט די גמרא, הוא הדין, דער זעלבער דין איז אפילו אווירא דלבני, אפילו אווירא דלבני מעג מען אויך צודעקן, איי פארוואס דערמאנט ער דא אויך ביי מכסין פירות, ואיידי דתנא רישא, ווייל אין די רישא לערנט מען משילין פירות, וואס דארטן איז דאך דער דין דווקא פירות וואס איז נישט קיין מוקצה, ווייל דארטן דארף איך עס דאך אננעמען אין האנט דארט דארף איך עס מטלטל זיין. איז תנא סיפא נמי מכסין את הפירות, לערנט מען די סיפא אויך מכסין את הפירות, אבער די סיפא איז לאו דווקא דער זעלבער דין ציגל מעג מען אויך צודעקן, זאגט די גמרא תנן, כ'וועל דיר פרעגן א קשיא פון דער משנה. שטייט וכן כדי יין וכן כדי שמן מעג ער אויך צודעקן. מיט כדי יין כדי שמן האט ער דאך פריער נישט גערעדט, וויל ער דאך מיר דערציילן אן אנדער זאך אחוץ פירות, אויב ער וויל מיר דערציילן אן אנדער זאך אחוץ פירות וואלט ער דאך מיר געדארפן דערציילן אוירא דלבני, און ווען איך זעה עס שטייט נישט אוירא דלבני איז דאך א סימן אז א מוקצה זאך טאר איך נישט נעמען צוליב דעם קיין כלי. ענטפערט די גמרא, הכא במאי עסקינן בטיבלא, דא רעדט מען טאקע א מוקצה זאך, ער גייט מיר דערציילן אזא זאך וואס איז גלייך צו ציגל, די כדי יין וואס מ'איז מוסיף רעדט זיך זענען טבל, מ'טאר זיי נישט מטלטל זיין, פריער דערציילט ער מיר א דין ביי פירות וואס איז נארמאל מטלטל צו זיין, וואס דעם איז די משלה? נאכדעם דערציילט ער מיר אפילו אזעלכע זאכן וואס איז נישט ראוי. זאגט די גמרא, הכי נמי מסתברא, דער שכל זאגט אויך אזוי, אז דאס וואס שטייט שפעטער אין דער משנה, וכן כדי יין וכן כדי שמן, רעדט זיך אז ס'איז געווען טבל, א זאך וואס איז מוקצה. דאי סלקא דעתך אויב דו וועסט זאגן, כדי יין וכדי שמן דהתירא, וואס איז ער מיר דא מוסיף? הא תנא ליה רישא. פירות, שטייט דאך שוין פריער פירות, דאך איבעריג, וואס דארף ער מיר מוסיף זיין וכן כדי יין וכדי שמן, און ווען איך זע ער איז מיר מוסיף ווייזט אויס א זאך וואס איך ווייס דאס נישט פון פירות, איז דאך א סימן אז רעדט זיך אזעלכע כדי יין וכדי שמן וואס איז מוקצה וואס איז טבל. זאגט די גמרא פון דעם איז נישט קיין ראיה. לעולם וועל איך זאגן אז מען מיינט די כדי יין און כדי שמן זענען נישט קיין טבל זענען נישט קיין מוקצה, איי דו פרעגסט מיך וואס איז די חידוש? כדי יין וכדי שמן אצטריכא ליה אפילו דעמאלט ווען זיי זענען נישט קיין מוקצה דארף ער מיר אויך דערציילן אז מען מעג נעמען א כלי זיי צוצודעקן. סלקא דעתך אמינא ווייל איך וואלט געוואלט מיינען להפסד מרובה חששו. ווען עס האנדלט זיך ס'זאל פאררעגנט ווערן פירות, וואס איז א גרויסער שאדן, פאר דעם מאל מעג איך מטלטל זיין די כלים צוצודעקן, אבער להפסד מועט, דא איז דאך א קליינער שאדן, לא חששו, האב איך נישט קיין מורא, ווייל דארטן וועט ווערן פארפוילט די פירות וואס זיי וועלן ווערן נאס, אבער דא וועט עס אביסל נתקלקל ווערן די כדי יין און כדי שמן וואלט איך געוואלט מיינען צוליב דעם קאן מען נישט, קא משמע לן, לאזט ער מיר הערן על הפסד מועט בין איך אויכעט חושש. אבער אין אמת'ן איז נישט קיין ראיה צו זאגן אז דא רעדט זיך ס'איז טבל. זאגט די גמרא תנן, האבן מיר געלערנט אין דער משנה, איך דארף פרעגן א קשיא, שטייט נותנין כלי תחת הדלף בשבת, אז עס רעגנט אריין אין שטוב שטעלט מען אונטער א כלי, און דער רעגן וואס רעגנט דורך דורך דעם דאך איז דאך נישט ראוי איך זאל דאס נוצן, איז דאך דאס מוקצה, זע איך דאך איך מעג נעמען א כלי אפילו צוליב א זאך וואס די זאך איז מוקצה. ענטפערט די גמרא, דא רעדט זיך בדלף הראוי אז ווען עס רעגנט אריין איז צלול, ס'איז קלאר, און ס'ראוי פאר בהמות. תא שמע, איך דארף פרעגן א קשיא, האט מען געלערנט פורסין מחצלת. מ'שפרייט אויס א צודעק על גבי לבנים בשבת. צוצודעקן ציגל אז זאל נישט ווערן נאס פון דעם רעגן. זע איך דאך איך קען נעמען א כלי צוליב א זאך וואס איז מוקצה, איז דאך א קשיא אויף רבי יצחק'ן. ענטפערט די גמרא, רבי יצחק וועט מיר ענטפערן, דאייתור מבניינא, דאס איז איבערגעבליבן פון דעם בויען, און איך וועל זיי מער נישט בויען, דחזי למזגא עלייהו, ס'ראוי, מ'זאל אויף זיי זיצן. איז דאך שוין דאס א כלי, איז דאס נישט קיין מוקצה. רש"י, ברוך השם, מסכת ביצה, דף לו, עמוד א', אינמיטן עמוד, די שורה הייבט זיך אן בשבת. תא שמע, איך דארף פרעגן א קשיא, האט מען געלערנט פורסין מחצלת על גב אבנים בשבת? אויב איך האב ליגן שטיינער, טרוקענע שטיינער צום בויען, און אז זיי וועלן ווערן נאס, מוז איך, קען איך זיי נישט בויען, ווייל זיי נעמען נישט אין זיך אריין דעם ליים, טו איך אויסשפרייטן די מחצלות אויף די שטיינער. זע איך דאך פון דעם אז מען מעג מטלטל זיין א זאך אפילו צו א מוקצה זאך. דא אויך קען איך דאך נישט פארענטפערן ווי פריער איך האב פארענטפערט. פריער האב איך געפרעגט א קשיא פון ציגל, האב איך געענטפערט, דעריבער מעג איך מטלטל זיין די זאך צוצודעקן די ציגל, לויט רבי יצחק'ן וואס רבי יצחק זאגט, אין כלי ניטל לצורך דבר שאינו ניטל, ווייל ס'ראוי איז למזגא עלייהו, מען קען אויף זיי זיצן, אבער אבנים, שטיינער, שטיינער דאך שפיציגע, אויף שטיינער קען מען דאך נישט זיצן, זע איך דאך אז מען קען מטלטל זיין א זאך צוליב א מוקצה זאך, איז דאך א קשיא אויף רבי יצחק'ן וואס רבי יצחק זאגט אין כלי ניטל אלא דבר הניטל בשבת.

בחמה, זומער, טו איך אויסשפרייטן מפני החמה, די זון זאל נישט מאכן שאדן, ובגשמים, ווען עס רעגנט, מפני הגשמים, די ווינטערדיגע צייט, מפני הגשמים, ובלבד שלא יתכוין לצוד, אבער כ'זאל נישט האבן קיין כוונה לצוד, אז ס'זאל נישט קענען ארויסלויפן. איז דאָך דאָרטן אױך, די כּװרת איז מוקצה, די בינען זענען מוקצה, און דאָך זאָגן מיר, אַז מע מעג נעמען אַ מחצלת צוצודעקן, זע איך אַ קשיא אױף רב יצחקן, װאָס רב יצחק זאָגט, אין כּלי ניטל, אלא לצורך דבר הניטל. ענטפֿערט די גמרא, התם נמי דאיכּא דבֿש, ס'איז דאָ האָניק, און דער האָניק איז דאָך נישט קײן מוקצה. אמר ליה ר' עוקבא ממישן לרב אשי, האט ר' עוקבא פון דער שטאט מישן געפרעגט ר' אשי, התינח בימות החמה דאיכא דבש? זומער איז טאקע דא האניג אין דער ביהייוו, בימות הגשמים מאי איכא למימר, ווינטער ווייסט מען דאך איז דארט נישטא קיין האניג. און דא שטייט דאך אז מען קען צודעקן בחמה מפני החמה און בגשמים מפני הגשמים, האט ער געענטפערט לא נצרכא אלא לאותן שתי חלות, דער סדר איז אז מען לאזט איבער צוויי חלות אויף ווינטער אז די בינען זאלן האבן וואס זיך צו שפייזן די ווינטערדיגע צייט. פרעגט די גמרא, אותן שתי חלות מוקצות הן, דאס איז דאך ווידער מוקצה, ער האט זיי דאך באשטימט פאר וועמען? פאר די בינען. זאגט די גמרא, הכא במאי עסקינן, דא רעדט זיך, שחשב עליהם, דער מענטש האט שפעטער געטראכט ער זאל עס עסן. פרעגט די גמרא, קומט דאך אויס אז נישט יעדן אופן מעג מען צודעקן, די שתי חלות מעג מען נאר צו ווען ס'איז דאך דא שתי חלות, אויב דער מענטש האט געטראכט צו צו עסן, דעמאלט מעג מען צודעקן, אבער אויב נישט, אז זענען באשטימט פאר די דבורים, טאר מען נישט. אבל לא חשב עליהם, ער האט נישט געטראכט אויף די צוויי חלות, אסור, טאר מען נישט צודעקן. אדתני, וואס דארף מען לערנען, ובלבד שלא יתכוין לצוד, עס ווייזט אויס פון דעם א אז ער קען נישט געפינען קיין צד איסור. דווקא ווען ס'איז דא א שאלה פון איסור צידה אויב מ'איז מתכוין לצוד, אבער אלס טילטול מעג מען. ער זוכט א צד איסור געפינט ער ווייסטו ווען מ'טאר נישט ווען ס'איז דא א חשש צידה. לפלוג ולתני בדידה, ביי דעם איסור טילטול אליין קען מען דאך מאכן א חילוק ווען איז נאך אמאל פארהאן עס איז דא א איסור טילטול, במה דברים אמורים, ווען מעג מען מטלטל זיין די מחצלת, שחשב עליהם אז ער האט געטראכט צו עסן די שתי חלות, אבל לא חשב עליהם אסור, ווען איך זעה ער גייט מיר געפינען א וועג אין וועלכן וועג וואו ס'איז דא א איסור צידה ווייזט אויס אז טילטול מעג מען אלעמאל, ענטפערט די גמרא, הכי קאמר, ער זאגט טאקע אזוי. דער ליפלוג וליתני בדידה איז דארט וחשב עליהם, ער גייט מיר דערציילן, זאלסט נישט מיינען אויף אויב חשב עליהם לכאו' מעג ער שטענדיג צודעקן, נאר אף על פי שחשב עליהם, אפילו ער האט געטראכט צו עסן די צוויי חלות, איז אויך דא א אופן ווי מען טאר נישט, ובלבד שלא יתכוין לצוד. גוט, איז יעצט נישטא קיין קשיא אויף רבי יצחק'ן. פרעגט די גמרא, במאי אוקימתא, ווי ווער האסטו איינגעלערנט? ביי רבי יהודה, דאס גייט ווי רבי יהודה, דאית ליה מוקצה. ווי האב איך דיר איינגעלערנט ווי רבי יהודה? איך האב דאך נישט אריינגעלערנט ווי רבי יהודה. נאר איך די טייטש איז אזוי, ווען איך בין געגאנגען פרעגן א קשיא אויף רבי יצחק'ן פון דא, האב איך דאך געקאנט זאגן אז דאס גייט ווי רבי שמעון, ווייל רבי שמעון האלט נישט קיין מוקצה, וואלט דאך שוין גארנישט שווער געווען. רבי יצחק זאגט דאך זיין דין לויט וועמען? אליבא דרבי יהודה זאגט ער זיין דין, אבער לויט רבי שמעון אז ס'איז נישט דא דער איסור מוקצה, איז דאך ס'איז לצורך דבר הניטל. אז איך האב דאס נישט פארענטפערט, איז דאך א סימן איך וויל איינלערנען אז דאס גייט ווי רבי יהודה. אימא סיפא, זאג דער סיפא, וואס שטייט אין דער סיפא? ובלבד שלא יתכוין לצוד, ער זאל נישט האבן כוונה צו פאנגען, דאס הייסט אויב ער האט נישט כוונה לצוד, איז אפילו עס קען פאסירן עס וועט ווערן געפאנגען, מעג מען אויך, טארט מען נישט. אתאן לרב שמעון, דאס גייט דאך שוין ווי רב שמעון, דאמר דבר שאין מתכוין מותר. דאך א סתירה. דער רישא גייסטו איינלערנען זעה איך ווי רבי יהודה, אויב אזוי וויאזוי קען דאס גיין ווי רבי יהודה דא שטייט דאך ובלבד שלא יתכוין לצוד אז אפילו מען פאנגט נאר אויב מען האט נישט קיין כוונה לצוד איז גוט, זאגט די גמרא ותסברא ווי פארשטייסטו דרב שמעון, ווי רב שמעון קען עס יא גוט זיין, די ובלבד שלא יתכוין לצוד קען גוט זיין ווי רב שמעון. והא אביי ורבא דאמרי תרוייהו, אביי און רבא זאגן ביידע, מודה רבי שמעון, רבי שמעון איז מודה ביי פסיק רישיה ולא ימות, דאס הייסט אז ס'איז א זיכערע זאך אז די זאך וועט ווערן אפגעטון, דעמאלטס העלפט מען נישט די דבר שאין מתכוין, אזוי ווי איינער זאגט פסיק רישיה, איך וויל נישט דערהרג'נען די בהמה, איך וויל אראפנעמען דעם קאפ פון די בהמה, ולא ימות, איך וויל נישט די בהמה זאל שטארבן, איך דארף עסן דעם קאפ, איך דארף געבן פאר די כלבים דעם קאפ. מיר ארט נישט אז די בהמה וועט ווייטער לעבן מיט אן א קאפ, איז דאס שייך צו זאגן אזוי? איז די זעלבע זאך יעדע זאך וואס איז זיכער אז די זאך וועט ווערן אפגעטון, איז אפילו אינו מתכוין איז דאך אסור. זאגט די גמרא לעולם כולה רב יהודה, אלעס גייט ווי רב יהודה. והכא במאי עסקינן דא רעדט זיך דאית ביה כוי אז ס'איז דארטן פארהאן א פענסטער אין דער קבר עס איז דא פענסטער דעריבער אפילו ער וועט צודעקן אויבן אבער זיי קענען ארויס גיין פון די פענסטער ולא תימא מען זאל עס נישט זאגן לר' יהודה לויט ר' יהודה ובלבד שלא יתכוין לצוד ניין. לויט רב יהודה ווענדט זיך דאך גארנישט ניט מיט די כוונה, נאר זאג אזוי, אלא זאל זאגן לויט רב יהודה, ובלבד, אימא זאג ובלבד שלא יעשנה מצודה, ער זאל נישט פארמאכן אלע זייטן ארום און ארום, און דאס טאר מען נישט. פרעגט די גמרא, אויב דו לערנסט אזוי א פשט פשיטא, אויב דו זאגסט אזוי אז טאר עס נישט מאכן קיין מצודה אפילו ער איז נישט מכוון, זיין כוונה איז נאר צוצודעקן, אבער ער זאל אזוי הארט צודעקן מען זאל נישט קענען אנטלויפן, די דבורים טאר מען נישט, ס'איז דאך נאך א פשיטא מען טאר נישט, רבי יהודה לערנט דאך דבר שאין מתכוין איז אסור, איז דאך ווייס איך דאך אליין אז מען טאר דאס נישט מאכן, ס'איז דאך ריכטיגע צידה. זאגט די גמרא ס'איז נישט קיין פשיטא. מהו דתימא, איך וואלט געוואלט מיינען, אז במינו ניצוד אסור, אז איין זאך וואס די מענטשן איז דער סדר אז זאלן פאנגען זיין מין אסור, למשל גיין פאנגען א הערש, דאס טאר מען נישט, צו עופות, די יונים, טויבן, טאר מען נישט, ווייל דער מין ווערט געפאנגען, אסור טאר מען נישט, שלא במינו ניצוד, אבער ביי בינען דא, דבורים, בינען, וועלכע מענטש גייט כאפן בינען, וואלט איך געוואלט מיינען מותר. אז מען מעג מאכן א מצודה און מען זאל עס אינגאנצן צודעקן זאל נישט קענען ארויסגיין, קא משמע לן לאזט ער מיר הערן אז מען טאר נישט, אז מען טאר נישט. יא, אפשר נישט מן התורה, דאס איז דער איסור נאר מדרבנן. רב אשי אמר, רב אשי גייט פארענטפערן די ערשטע קשיא, רב אשי, מיר האבן דאך דא געפרעגט א קשיא וויאזוי מען מעג צודעקן די כוורת, יא? האבן מיר געענטפערט אז ס'איז דארטן דא האניג, האבן מיר געפרעגט בימות הגשמים, ווינטער איז דאך נישט דא קיין האניג, נו, איך געב, זאגט רב אשי, איך דארף נישט איינווייען מיט קיין חלות, לעולם, די רב אשי זאגט און וואס פריער גענטפערט ס'רעדט זיך האניג נאר מי קתני שטייט דען דא בימות החמה בימות הגשמים ווי ווערט דא דערמאנט וועגן צודעקן ווינטער בחמה מפני החמה נו טייטש ווען די זון שיינט זאל איך צודעקן מפני החמה.

תנא האמער געלערנט אם נתמלא הכלי אז די כלי איז געווארן אנגעפילט, שופך, גיס איך אויס די וואסער אינדרויסן, ושונה און איך שטעל אונטער נאכאמאל, ואינו נמנע נאך מער א א גאנצן טאג, אויב מען דארף קען איך כסדר אויסגיסן די כלים און צוריק שטעלן כלים. דערציילט די גמרא א מעשה בי רחיא דאביי, אין דעם ארט וואו ס'איז געשטאנען די מיל פון אביי'ן דלף האט דארט אריין גערעגנט, אתא לקמיה דרבה איז ער געקומען פאר רבה'ן, ער האט אים געפרעגט וואס זאל ער טון, ס'איז היינט שבת, די די מיל אביי'ס איז געווען געמאכט פון אזוי יא פון אזעלכע סארט שטיינער וואס פון דעם רעגן וואלטן זיי צערינען, אמר ליה.

דער דין איז אז ס'איז דא א זאך וואס דער מענטש עקלט זיך פון דעם, כאטש די זאך איז מוקצה'דיג מעג מען עס ארויסטראגן, ואפקיה, און דאס איז ארויסטראגן. יתיב אביי וקא קשיא ליה געזיצן אביי און ער האט געהאט א קשיא, וכי עושין גרף של רעי לכתחילה, מעג איך דען גורם זיין אז די זאך זאל זיין אפי' מיאוס כדי, אויסרעמען די מיאוס? וואס אויסרעמען? אדהכי, ביז ער האט זיך אזוי געטראכט, נפל בי רחיא דאביי, איז די מיל איינגעפאלן. אמר האט ער געזאגט, תיתי לי, דאס איז מיר געקומען. דעברי אדמר. איך האב עובר געווען אויף דעם וואס רבה האט מיר געזאגט, דער רבי אז מען מעג, און כ'האב אויף דעם עובר געווען. אמר שמואל האט שמואל געזאגט, גרף של רעי ועביט של מימי רגליים מותר להוציאן לאשפה, פון רעי פון צואה הייסט עס גרף, און פון מי רגליים הייסט עס עביט, מעג מען ארויסטראגן. אין דער אשפה ווען דער מענטש עקלט זיך פון דעם וכשהוא מחזירו ווען מ'ברענגט עס צוריק נותן בו מים ומחזירו ווייל די כלי איז דאך מוקצה מחמת מיאוס נאר אז מען גיסט אריין וואסער קען מען עס ארויס טראגן מעג מען דאס מפני כבוד הבריות זאל צוריק ברענגען דאס סבור מינה איז די תלמידים האבן געמיינט צו זאגן גרף של רעי דאס איז די טייטש אגב מנא אין, ווען די רעי געפינט זיך אין דער כלי מעג איך עס טראגן בפני עצמו, אבער מטלטל זיין באזונדער די רעי אליין, א מיסע זאך מיט די האנט נעמען ארויסטראגן, לא, טאר מען נישט, דאס הייסט ווייל די כלי איז דאך נישט קיין מוקצה, מעג איך צוליב דער כלי מטלטל זיין די גרף, אבער דאס אליין נישט. תא שמע, כ'וועל דיר אבער אויפווייזן ס'איז נישט אזוי, דההיא עכברא איז דער עכבר, דאשתכח וואס איז געווארן געפונען בי אספרמקי דרב אשי ביי די בשמים פון רב אשי, אמר להו רב אשי, האט רב אשי געזאגט צו די תלמידים דארטן, צו די מענטשן אין שטוב נקטה בצוציתה, מען זאל עס אננעמען ביי דעם עק, ואפקוה און עס ארויסנעמען, זע איך דאך פון דעם אז אפילו נישט מיט א כלי, נאר דאס אליין מעג מען אויך. רש"י. זאגט די משנה, כל שחייבין עליו, יעדע זאך וואס מ'איז אויף דעם מחויב משום שבות, איז דאס ווארט שבות איז די טייטש רוען, די חכמים האבן געזאגט אז מ'זאל נישט טון די זאך, ווי פאסט זיך ס'לשון חייבין עליו, נאר די טייטש איז אפשר אז מען איז עובר אויף א זאך פון די רבנן איז מען דאך מחויב קומט דאך מכת מרדות משום רשות, ס'דא אנדערע זאכן וואס זענען רשות, רשות הייסט א שטיקל מצוה דא אין דעם אבער ס'איז נישט קיין מצוה גדולה, דאך האבן די חכמים גע'אסר'ט דאס צו טון. משום מצוה, ס'דא זאכן וואס אין דיע זאכן איז דא א מצוה, און דאך האבן די חכמים געזאגט אז מ'טאר עס נישט טון, איז די אלע זאכן וואס מ'איז מחויב בשבת אז מ'איז אויף דעם עובר קומט מכת מרדות, חייבים עליו ביום טוב. איז יום טוב איז מען אויך מחויב. די זאך אליין בעצם איז א מצוה, נאר די חכמים האבן געזאגט אז מען טאר נישט טון די זאך כאטש די זאך האט א מצוה, און אויב מען טוט דאס קומט מלקות מרדות. ואלו הן, דאס זענען די זאכן משום שבות. דיע זאכן וואס אין דיע זאכן זענען אסור וועגן א שבות, ס'איז נישט דא אין זייער טאן קיין שום מצוה, לא עולין באילן, מען גייט נישט ארויף אויף א בוים אין שבת, און זעלבע זאך אין יום טוב, ולא רוכבים על גבי בהמה, מען רייט נישט אויף א בהמה. ולא שטין על פני המים, מען שווימט נישט אויפן וואסער, ולא מטפחין, מען פאטשט נישט בשעת'ן טאנצן בשעת שמחה א האנט אויף א האנט, ולא מספקין, מען פאטשט נישט א האנט אויף דעם ירך. דעם ירך ולא מרקדין, און מען טאנצט נישט, דאס אויך איז אסור מדרבנן, תוספות האט אבער געזאגט פריער אין אנפאנג פרק המביא דף ל עמוד א, זאגט דארט תוספות אז דער טעם איז וועגן כלי שיר, די טעם פון די זאכן. אין מטפחין אין מספקין אין מרקדין איז טאמער וועט גיין מתקן זיין כלי שיר און תוס' זאגט ומיהו לדידן שרי דף ל עמוד א' אויף דיבור המתחיל תנן דדווקא בימיהם שהיו בקיאים לעשות כלי שיר דווקא זיי זענען געווען בקי שייך למגזר אבל לדידן ביי אונז אין אנו בקיאים לעשות כלי שיר ולא שייך למגזר ביי אונז איז נישט שייך גוזר זיין דא איז פארהאנען דער רא"ש. דא אויפן ארט ברענגט אראפ א מעשה וואס האט אמאל פאסירט מיט פאטשן די הענט, ער ברענגט אראפ א ירושלמי. הילולא דרב שמעון ברבי, ווען ס'איז געווען די חתונה פון רב שמעון ברבי, היו מטפחין אחורי ידיהם בשבתא, האט מען געפאטשט מיט א שינוי, אזוי יא, מיט א שינוי. עפעס א חתונה, וועמענס חתונה איז געווען? די חתונה פון ר' שמעון ברבי. עבר רב מאיר, רב מאיר איז דורכגעגאנגען. ושמע קוליהם, ער האט געהערט מען פאטשט דארט מיט די הענט, אמר האט ער געזאגט, רבותינו אונזערע רעבעס הותרה שבת, שבת איז געווארן מותר? פס, א חילול שבת. שמע רבי קוליה, רבי האט געהערט ווי איינער די קול פון רבי מאיר'ן אז רבי מאיר קומט דא ווי מען זאגט, ער זאגט מען טוט נישט ריכטיג, אמר האט רבי געזאגט, רבי איז דאך געווען דער נשיא, מי הוא זה ווער איז דאס שבא לרדותינו, ער קומט אונז שטראפן אדער אונז געוועלטיגן בתוך ביתנו אין אונזער הויז. שמע רב מאיר קוליה דרבי, האט רב מאיר געהערט דעם קול פון רבין אז רבי איז אין כעס וערק, רב מאיר איז אנטלאפן. נפקין בתריה פרי מיפרי.

אודיק רבי האט רבי ארויס געקוקט מן כוותא פון א פענסטער וחמא קדליה דרב מאיר מאחוריה ער האט געזעהן רב מאיר'ס בעק אמר רבי האט רבי געזאגט לא זכיתי לתורה איך האב נישט זוכה געווען צו תורה אלא על דחמית נאר ווייל כ'האב געזען לקדליה דרב מאיר מאחורי ווען כ'האב געזען דעם קאפ פון ר' מאיר'ן פון וועג פאר דערפאר האב איך זוכה געווען צו תורה ואלו הן משום רשות דיע זאכן איז משום רשות. ס'הייסט ס'איז דא א שטיקל מצוה און דאך האבן עס די חכמים גע'אסר'ט. וועלכע זאכן? לא דנין, מען מאכט נישט קיין דין תורה, ולא מקדשין, מען איז נישט מקדש קיין אישה, ולא חולצין ולא מייבמין. די גמרא וועט ווייטער מפרש זיין פארוואס די זאכן זענען נישט מצוה. ואילו הן משום מצוה, די זאכן זענען משום מצוה און דאך טאר מען זיי נישט טון. לא מקדישין, מען טוט נישט מאכן א זאך הייליג לבדק הבית, ולא מעריכין, מעריכין וואס ווערט דערמאנט אין בחוקותי ערכי עלי מען גיט דעם ערך וואס שטייט אין די תורה, ולא מחרימין, ולא מחרימין זאגט דער רשי אז מען מיינט בהמה זו זאל זיין חרם, און סתם חרמים לבדק הבית, און אפילו חרמי כהנים טאר מען אויך נישט אפילו איך זאל זאגן. ווייל ס'איז דאך א ענין פון מקח. צורך מצוה איז עפעס אנדערש. מ'איז נישט מקנה, מ'זאגט צו. פאר א שול גיט מען דאך נישט. ולא מגביהין תרומה ומעשר. כל אלו, די אלע זאכן, ביום טוב אמרו, מ'האט געזאגט מ'טאר נישט יום טוב, קל וחומר בשבת. איז לכאורה זיך די משנה סותר. אין אנפאנג האט די משנה אנגעהויבן כל שחייבין עליו בשבת חייבין עליו ביום טוב, הייסט עס אז ווען האט מען געזאגט די זאכן? שבת, נאר איך זאג יום טוב איז גלייך ווי שבת, און דא די ארויספיר פון די משנה כל אלו ביום טוב אמרו ווייזט דאך אויס פארקערט, אכיבע מיר זאלן טייטשן ואלו הן הייבט זיך אן א נייע זאך. פריער האט די משנה געזאגט א זאך, דאס וואס איז אסור שבת איז אסור יום טוב, נאכהער גייט ער זאגן זאלסט וויסן זיין, די אלע זאכן איז אסור יום טוב, און נישט בלויז יום, מ'האט כאטש מ'האט געזאגט יום טוב, אבער שבת אויך. אזוי לערנט פשט אין תוספות יום טוב. אבער ווייטער, דף לו עמוד א', אין דער רשי דיבור המתחיל והאמר, ווייזט אויס אז דאס וואס שטייט אין דער רישא כל שחייבין עליו איז נישט קיין באזונדער זאך, נאר דאס גייט ארויף אויף דיע זאכן וואס ער רעכנט ווייטער אויס אין דער משנה ווייל רשי כל שחייבין עליו פון דברי סופרים שלא לעשותן בשבת משום שבות. ניין, די חכמים האבן געזאגט מען זאל רויען מען זאל די זאך נישט טון, או משום רשות, רשות מיינט מען שיש בו קצת מצוה, אין דער זאך איז דא אביסל מצוה, אבל לא מצוה גדולה, וקרוב, ס'איז נאנט, להיות דבר רשות, ויש בו איסור מדברי סופרים, און די חכמים זאגן איך זאל עס נישט טון, או משום מצוה, או שיש בו מצוה ממש. בעצם אין דער זאך איז דא א מצוה, ואסרו חכמים לעשות בשבת, דאך האבן די חכמים געזאגט מען טאר עס נישט טון שבת, איז חייבין עליו שלא לעשותו ביום טוב. ואלו הן, דאס איז די דברים די זאכן שאסורים משום שבות, וואס די חכמים האבן גע'אסר'ט משום שבות, שהטילו עליו חכמים, די חכמים האבן געזאגט אויף דעם מענטש, לשבות מהם, ער זאל רויען פון זיי, ואין בעשייתן שום מצוה, מען טוט די זאכן נישט דא קיין מצוה, לא עולין באילן, איז אויסגערעכנט אין רוכבין על גבי בהמה ולא שטין על פני המים, איז כולהו מפרש בגמרא מאי גזור בהו רבנן, איך בין מפרש אין גמרא איבער וואס מ'האט גוזר געווען. אין מטפחין מיינט מען ביד, מען קלאפט איין האנט אויף דער אנדערע אין מספקין על ירך אויף די דיך, ואין מרקדין ברגל. וכולן, דיע זאכן לשמחה זיך פרייען און לשיר ובגמרא מפרש גזירה כ'האב מורא שמא יתקן כנגדם כלי שיר טאמער וועט ער מאכן א כלי פון א מוזיקאלישע זאך דקעביד מנא ער מאכט א כלי מ'איז אזוי אריינגעטון אין דעם טאנצן און דעם זינגען מ'וועט פארגעסן ואלו הן משום רשות כלומר שהיה לנו להתירם. מיר האבן געדארפן מתיר זיין דיע זאכן משום שהם קרובים למצוה, ווייל ס'איז נאנט צו א מצוה, ואסרום חכמים, די חכמים האבן עס גע'אסר'ט, הא דקרי להו רשות, פארוואס רוף איך עס אן רשות? משום הנך דבעי למתני בסיפא, צוליב דיע וואס ער וויל לערנען די סיפא, דהוה מצוה גמורה, למשל, דער לא מקדישין לא מעריכין לא מחרימין איז דאך א ריכטיגע מצוה, ולגביהם, לגבי זיי, קרי להנך מציעי, רופט ער אן די מיטלסטע, וועלכע, לא דנין ולא מקדשין ולא חולצין ולא מיבמין רשות. און להנך קמאי, די ערשטע, קרי שבות, דאיסור שבות גמור יש בהם, ס'נאר דא אין זיי א איסור דרבנן, לפי שאין בהם צד. ס'איז נישט דא קיין שום זייט לסלק אוועקצונעמען גזירת חכמים מעליהם, שאין בהם ס'איז נישט דא אין זיי לחלוחית מצוה ווי מען זאגט קיין פייכטקייט פון א מצוה, ס'איז נאר די גאנצע זאך איז שבות לא דנין דין ולא מקדשין אישה, ובגמרא מפרש אמאי קרי לה רשות, ס'איז דאך א מצוה נעמען א פרוי, ולא מקדישין הקדשות, מעריכין מיינט מען ערכך עלי. ווייל מעריכין איז דאך נישט די טייטש שאצט זיך, אויב זיך אפשאצן קומט דאך אויס לשון נערכין, נאר מעריכין מיינט מען יענעם, ונותן כפי שנים כמו שכתוב בפרשת ערך, ולא מחרימין הרי בהמה זו חרם וסתם חרמים לבדק הבית, גמרא, אין דער משנה האט מען געלערנט לא עולים באילן, מען טאר נישט יום טוב און שבת ארויף גיין אויף א בוים, גזירה כ'האב מורא שמא יתלוש, טאמער וועט אראפ רייסן א צווייג, פון דעם בוים, און דא טוט מען דאך איסור תורה, קוצר, ולא רוכבין על גבי בהמה, מען טאר נישט רייטן אויף א בהמה, גזירה איך האב מורא שמא יצא חוץ לתחום, טאמער וועט גיין חוץ לתחום, ווען א מענטש גייט צופוס זעהט ער די גרעניץ ווי עס ענדיגט זיך די תחום, אבער ער רייט און ס'איז אזוי לייכט האב איך מורא ער וועט ארויסגיין חוץ לתחום. זאגט די גמרא שמע מינה, איז דאך פון דעם א ראיה תחומין דאורייתא. ווייל אויב מיר זאלן זאגן אז תחומין איז נאר דרבנן, וועגן א זאך וואס איז אסור דרבנן מאכט מען נישט קיין גזירה, אלא זאגט די גמרא, פון דא ברענג נישט קיין ראיה אויף תחומין דאורייתא, נאר ווייסטו פארוואס מען טאר נישט רייטן? גזירה איך האב מורא שמא יחתוך זמורה, טאמער ער וועט אפרייסן א צווייג צו שלאגן די בהמה. ווייל דו טוסט קוצר, ולא שטין על פני המים, מען שווימט נישט אויף וואסער, גזירה איך האב מורא שמא יעשה חבית של שייטין, טאמער וועט ער מאכן א זאך וואס די זאך טוט מען שווימען מיט דעם. ווען מען לערנט זיך שווימען, ולא מטפחין, מען פאטשט נישט די האנט אויף א האנט, ולא מספקין, מען קלאפט נישט די האנט אויף א דיך, ולא מרקדין, און מען טאנצט נישט, גזירה איך האב מורא שמא יתקן כלי שיר, טאמער וועט ער מתקן זיין כלי שיר, כלים פון געזאנג, איז דאך מתקן מנא. ואלו הן משום רשות לא דנין, מען משפט נישט, פרעגט די גמרא והא מצוה קעביד, צו פסק'ן א דין תורה איז דאך א מצוה, וואס פארוואס רוף איך עס אן רשות, א שטיקל מצוה, ס'איז א ריכטיגע מצוה, זאגט די גמרא לא צריכה דאיכא דעדיף מיניה ס'איז דא א גרעסערע חכם פון אים, איז עס נישט קיין מצוה. אבער אויב נישט, ולא מקדשין, מען טאר נישט מקדש זיין קיין פרוי והא מצוה קעביד, דאס איז דאך א מצוה, זאגט די גמרא לא צריכה דאית ליה אשה ובנים, מען האט שוין מקיים געווען די מצוה פון פריה ורביה, אבער א שטיקל מצוה איז דא. לויט בית שמאי איז מען מקיים די מצוה מ'האט שני זכרים, און לויט בית הלל א זכר און א נקבה איז מערער איז שוין נישט דא אויף אים די ציווי פון פרו ורבו, אבער א מצוה איז דא מכח. בבוקר זרע זרעך ולערב אל תנח ידך. רשי. אין דער משנה האבן מיר געלערנט פון די זאכן וואס איז אסור משום שבות, לא חולצין, מען גיט נישט קיין חליצה, אז צוויי ברידער, איינער איז געשטארבן אן קינדער, דארף דאך דער אנדערער ברודער אדער מייבם זיין אדער געבן חליצה, איז יום טוב און שבת, לא חולצין ולא מייבמין, פרעגט די גמרא, והא מצוה קעביד, ער טוט דאך א מצוה, און נישט די קשיא איז ווייל עס איז א מצוה דעריבער דארף מען עס מעגן טון, מיר זעען דאך ס'איז דא זאכן כאטש זיי זענען א מצוה דאך טאר מען עס נישט טון, נאר די קשיא איז. פארוואס טוט ער דאס רעכענען מיט דיע זאכן ואלו הן משום רשות לא דנין ולא מקדשין ולא חולצין ולא מייבמין פארוואס רופט ער עס אן רשות? ענטפערט די גמרא לא צריכא דא רעדט זיך דאיכא גדול אז ס'דא א עלטערע ברודער און מצוה בגדול לייבם און די מצוה איז אז דער עלטסטער פון די ברידער זאל מייבם זיין. דא אין אמת'ן אפילו ער איז דער עלטסטער טאר מען אויך נישט, ווייל מיר וואס די חכמים האבן געזאגט שטענדיג לא חולצין לא מייבמין, נאר דאס וואס די משנה רופט עס אן רשות מיינט מען אזא פאל ווען ס'איז דא גדול אחר, וכולהו טעמא מאי, די אלע זאכן וואס מיר האבן דערמאנט אין דער משנה פארוואס טאר מען נישט טון די זאכן, גזירה האט מורא שמא יכתוב. ביי לא מקדשין, ער וועט גיין שרייבן די שטר קידושין צו די כתובה, די זעלבע זאך איז לא דנין, ווייל דער סדר איז דאך מען שרייבט די טענות מיט דעם פסק דין, און די זעלבע זאך לא חולצין ולא מיבמין האט מען אויך מורא שמא יכתוב. אין די משנה האבן מיר געלערנט ואלו הן משום מצוה, דיע זאכן. וואס ס'איז דא א מצוה ווען מען טוט די זאכן, דאך האבן די חכמים עס גע'אסר'ט. לא מקדישין, מען טוט נישט מקדיש זיין קיין זאך, ולא מעריכין, מען מאכט נישט קיין ערכין, וואס די תורה זאגט אז ערכי עלי ערכו עלי איז דאך דא אויסגערעכנט פון א חודש ביז פינף יאר גיט מען ביי א זכר פינף שקלים ביי די נקבה דריי שקלים, מען טוט עס. רעכענען לויט די יארן, דאס הייסט ערך, ולא מחרימין, חרם איז פארהאנען א סארט הקדש וואס ס'ווערט אנגערופן חרם, פארוואס טאר מען נישט טון די אלע זאכן, גזירה משום מקח וממכר, איז דא אין רש"י צוויי טייטשן, איין טייטש איז דא, מקח וממכר איז אסור פון פסוק, ווייל עס שטייט ממצוא חפצך ודבר דבר. איז מקח וממכר אסור מדין תורה הייסט עס, בין איך גוזר דיע זאכן משום מקח וממכר, ווייל דאס איז דאך אויך גלייך צו מקח וממכר, וואס איז דער ענין מקח וממכר, די זאך גייט ארויס פון איינעמס רשות און סגייט אריין אין צווייטנס, הקדש איז דאך אויך אזוי, סגייט ארויס פון רשות בעלים און סגייט אריין אין רשות הקדש. א צווייטע טייטש זאגט רש"י אז מקח וממכר אליין.

שמא יכתוב האט מען אויך גע'אסר'ט דיע זאכן. אין דער משנה האבן מיר געלערנט ולא מגביהין תרומות ומעשרות, אז יום טוב שבת טאר מען ניט אפשיידן קיין תרומות ומעשרות. פרעגט די גמרא פשיטא, איך ווייס אליין מען טאר נישט, ווייל ער איז דאך מתקן א זאך איז דאך גלייך ווען מען טוט פאררעכטן א כלי, תני רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט לא נצרכא, די משנה דארף מען נישט דערציילן אלא נאר אין דעם פאל, ליתנה לכהן בו ביום, ווען ער גיט אוועק אין כהן דעם זעלבן טאג תרומות ומעשרות, זעהט זיך דאך נישט אויס אז ער וויל פארריכטן דעם טבל, איך קען זאגן דעריבער טוט ער היינט אפשיידן, ווייל ער וויל דער כהן זאל האבן דאס אויף שמחת יום טוב. דאך זאגן מיר מ'טאר נישט. והני מילי, ווען איז דא דער איסור מ'טאר נישט מתקן זיין די זאכן, מ'טאר נישט אפשיידן קיין תרומה, פירי דטבילי מאתמול, פירות וואס זענען געווארן טבל פון נעכטן, דאס הייסט וואס כ'האב געהאט א ברירה נעכטן אפצושיידן די תרומות ומעשרות, אבל פירי דטבילי האידנא, אבער אזא טבל וואס ווען ווערט דער חיוב, דער חיוב ווערט אין יום טוב, כגון צום ביישפיל, עיסה, א פרוי האט געמאכט א טייג, לאפרושי ממנה חלה, מען דארף אפשיידן פון דעם חלה, מפרישינן, טוט מען אפשיידן, ויובינן, ויהבינן לכהן, און מען קען עס אוועקגעבן צום כהן אפילו אין. יום טוב, פרעגט די גמרא, דאס לשון אין דער משנה איז דאך שווער, די משנה האט אנגעהויבן כל שחייבין עליו, א אלע זאכן וואס מען איז מחויב אויסצורעכענען, רעכנט ער מיר אויס א טייל זאכן וואס מען איז מחויב משום שבות, וואס די רבנן האבן געזאגט מען זאל רוען, נאכהער שטייט אין צווייטן פאל, ואלו הן משום רשות. וואס איז די טייטש פון די ווערטער משום רשות? רשות טייטשט מען דאך אז איך וויל קען איך עס טון. צי ווי עס שטייט אין דריטן פאל ואלו הן משום מצוה ווייזט דאך אויס אז עס זענען נישט אסור נאר עס איז נאך א מצוה דאס צו טון. פרעגט די גמרא, והני, דיע זאכן וואס ער רעכנט אויס אין צווייטן פאל, לא דנין ולא מקדשין ולא חולצין ולא מיבמין, וואס זאגט ער ואלו הן משום רשות, משום רשות איכא, ס'איז א רשות, מ'וויל טוט מען דאס און מ'וויל טוט מען עס ניט, משום שבות ליכא, ס'איז נישט דא אויף דער זאך קיין איסור מדרבנן, די משנה האט דאך געזאגט כל שחייבין עליו משום שבות משום רשות. איז מען דאך דיע זאכן אויכעט מחוייב, פארוואזשע רוף איך עס נישט אן קיין שבות? יעצט והני, דיע וואס ס'ווערן דערמאנט אין דריטן פאל, אין דריטן פאל פון דער משנה ווערט דערמאנט, לא מקדישין ולא מעריכין ולא מחרימין ולא מגביהין תרומות ומעשרות, זאג איך אויף זיי, איז דא ואלו הן משום מצוה. משום מצוה איכא משום שבות ליכא, ס'איז דא א מצוה ווען מ'מאכט עס, ס'איז נישט דא קיין איסור מדרבנן צו טוהן די זאכן, מ'האט עס דאך גע'אסר'ט, פארוואס טוט ער אפטיילן דאס פון דעם ערשטן פאל, אין ערשטן פאל איז דאך געשטאנען אלו הן משום שבות, די זאכן וואס זענען אסור מדרבנן איז דאך דער צווייטע פאל וואס ער דערמאנט רשות, דער דריטע פאל וואס ער דערמאנט מצוה דאס איז דאך אויכעט אסור מדרבנן. אמר רב יצחק, זאגט רב יצחק, לא מבעיא קאמר, ער גייט מיר דערציילן א חידוש, לא מבעיא שבות גרידתא, לא מבעיא די ערשטע זאכן, וואס די ערשטע זאכן האט נישט קיין שום שייכות צו קיין מצוה, איז די חכמים האבן עס נישט געהייסן טון, דאסור איז זיכער אסור, אלא אפילו שבות דרשות, דיע זאכן וואס די חכמים האבן געזאגט. איך זאל רוען דרשות פון אזעלכע זאכן וואס האבן א שייכות צו א מצוה, וואלט איך געוואלט מיינען די חכמים זאגן אז ס'גלייכער צו רוען, אבער איך וויל עס טון, קען איך טון דאס? דערציילט ער מיר ניין, נמי אסור דאס איז אויך אסור, ולא מבעיא שבות דרשות, נישט בלויז די מיטלסטע וואס ביי זיי איז דא, נאר א קצת מצוה. אלא אפילו שבות דמצוה נמי אסור, די לעצטע זאכן, וואס די לעצטע זאכן איז דאך יא דא אין זיי א ריכטיגע מצוה, דאך זאגן מיר איז דאס אויך אסור משום שבות און מען טאר דאס נישט טון.